א גוטע וואך, איך וויל רעדן אפאר מינוט וועגן עשרה בטבת. יעצט וואס איז עשרה בטבת? ס'איז געווען צוויי בית המקדש, איינס איז געווען דער בית ראשון, דאס איז געווען צוויי טויזנט נײַן הונדערט און אַכט און צוואַנציק יאר נאכדעם ווען די וועלט איז באשאפן געווארן, און דאס איז געשטאנען פֿיר הונדערט און צען יאר, און דאס איז געשטאנען ביז דרײַ טויזנט דרײַ הונדערט און אַכט און דרײַסיק יאר. יעצט דער חורבן פון בית ראשון איז געווען דרײַ טויזנט דרײַ הונדערט און אַכט און דרײַסיק יאר, און דאס איז געווען תשעה באב.

דעמאלטס ותבקע העיר ירושלים, דער חורבן איז געווען דרײַ טויזנט דרײַ הונדערט און אַכט און דרײַסיק יאר ווען די וועלט איז באשאפן געווארן. יעצט, גדליה בן אחיקם איז געהארגעט געווארן דרײַ טויזנט דרײַ הונדערט און נײַן און דרײַסיק יאר ג' תשרי, דאס איז די צום גדליה, דאס איז א יאר שפעטער נאכדעם וואס ירושלים איז חרוב געווארן. יעצט, זאגט דער באשעפער, פאר יחזקאל הנביא, דאס איז קאפיטל כ"ד פסוק א' און ב', ויהי דבר ה' אלי, ס'איז געווען די רייד פון אייבערשטן ביי מיר בשנה התשיעית אין דעם ניינטן יאר, בחודש העשירי דעם צענטן חודש בעשור לחודש, דעם צענטן טאג פון חודש, דאס טייטש יו"ד טבת, ווייל דער ערשטער חודש אין די פסוקים רעכענען זיך פון ניסן, ניסן איז דער ערשטער, אייר איז דער צווייטער, סיוון איז דער דריטער, תמוז איז דער פערדער, אב איז דער פיפטער, אלול איז דער זעקסטער, תשרי איז דער זיבעטער, חשון איז דער אכטער, כסלו איז דער ניינטער. און טבת איז דער צענטער, סאו יו"ד בטבת. זאגט אים דער אייבערשטער בן אדם, דו מענטש, כתוב לך את שם היום, שרייב אריין דעם נאמען פונעם טאג. את עצם היום הזה, דעם דאזיגן טאג. סמך בבל על ירושלים בעצם היום הזה, אז בבל האט ארומגענומען די גאנצע שטאט. ירושלים. און די זעלבע זאגן מיר אונז אינעם פיוט, זאגן מיר יום עשירי דעם צענטן טאג, צוה בן בוזי החוזה איז בן בוזי דער זעער באפוילן געווארן פונעם אייבערשטן, דער אייבערשטער האט אים באפוילן. כתב לך בספר המחזה זאלסטו אריינשרייבן דעם ספר וואס מען זעט, וואס זאלסטו דארט אריינשרייבן? לזיכרון לעם נמס ונבזה, צו א פאלק וואס איז צעגייט און ס'איז פארשעמט, את עצם היום הזה. יעצט אין פסיקתא רבתי אין קאפיטל כ"ו שטייט אז פרויען, ס'שטייט אין פסוק ויחזק הרעב בעיר, אזוי שטייט אין ירמיה קאפיטל נ"ב פסוק ה, זענען די פרויען ארויסגעגאנגען אין די גאס, און איין פרוי זעט די צווייטע פרעגט זי וואס עפעס גייסטו ארויס אין די גאס, א אידישע טאכטער גייט דאך קיינמאל נישט אין די גאס כ'האב דיך דאך קיינמאל נישט געזען, האט זי געזאגט. איך זאל דיר מגלה זיין דעם אמת? ס'איז, מען שטארבט פאר הונגער, איך קען עס נישט ליידן. איין פרוי זאגט פאר דער צווייטער, איך האב ארויסגענומען מיינע בריסטן, איך האב געוואלט געבן פאר מיינע קינדער צו זייגן און ס'איז טרוקן, און ס'איז נישט ארויסגעקומען קיין מילך. און די קינדערלעך זענען אויסגעגאנגען און געשטארבן פאר הונגער, ווייל די מאמעס האבן נישט געקענט ברענגען צו עסן. דאס איז וואס מען זאגט אין איכה, קאפיטל ב', פסוק י ב, בהשתפך נפשם אל חיק אמותם, זיי זענען אויסגעגאנגען אין די שויס פון די מאמע. יעצט, דער תענית וואס גייט יעצט קומען איז דער קערצטער תענית וואס איז דא, יעדער זאל נאכקוקן ווען ס'איז דער עלות השחר, נישט דער נץ החמה. מאכטס נישט קיין טעות, מ'רעדט דא פונעם עלות השחר. איז ער זאל נאכקוקן ווען דאס איז, וועט ער וויסן ווען ער מוז אנהייבן צו פאסטן. יעצט, אפילו איינער וויל עסן פארן עלות השחר, מוז ער זיך אויסנעמען מיט א תנאי פאר ער לייגט זיך שלאפן, אז איך וועל שטיי אויף וועל איך עסן ביז צום עלות השחר. און אפילו אויפן טרינקען דארף מען זיך אויכעט אויסנעמען, טוט מען נישט טאר מען נישט טרינקען. סאו געדענקטס דאס איז עלות השחר נישט סאן רייז, דאס איז עלות השחר, יעצט ווי דאס איז גיי איך נישט אויסרעכענען די גאנצע וועלט ווייל דאס וועט זיין צו לאנג, יעצט דער אבידרהם זאגט, ס'איז א מורא'דיגער אבידרהם, ס'איז אין הלכות תענית עמוד רנ"ד ער זאגט אזוי, אלע פיר פאסטונגען וואס מען פאסט ווערט נדחה טאמער ס'געפאלט זיך אום שבת. למשל אויב תשעה באב געפאלט זיך אום שבת עסט מען, חוץ עשרה בטבת וואס מען האט אויסגערעכנט אין לוח אז דאס קען זיך נישט געפאלן אום שבת, עס קען נאר געפאלן ערב שבת, און דעמאלטס פאסט מען ערב שבת אויך, הגם אנדערע תענית ציבור זעט מען ס'זאל נישט געפאלן ערב שבת, זאגט דער אבודרהם אויב עס וואלט זיך געפאלן אום שבת וואלט מען עס נישט געקענט דוחה זיין פאר אן אנדערן טאג, פארוואס ווייל ס'שטייט אין פסוק בעצם היום הזה. כ'האב ענק פריער נאכגעזאגט דעם פסוק ויהי דבר השם אליי בשנה התשיעית בחודש העשירי בעשור לחודש לאמור בן אדם כתב לך את שם היום את עצם היום הזה, די זעלבע לשון שטייט ביי יום כיפור בעצם היום הזה, איז דא מחדש דער אבודרהם א מורא'דיגע זאך אז ווען ס'וואלט זיך ווען געפאלן עשרה בטבת אום שבת וואלט מען ווען געמוזט פאסטן אום שבת? און הערט וואס דא טוט זיך. מען וואלט עס נישט געקענט מתיר זיין, אין דעם שטייט די זעלבע לשון ווי בעצם היום הזה, במילא איז עס זייער זייער א הארבער תענית, ער איז קורץ אבער ער איז הארב. יעצט, דער רבי חיים בריסקער זאגט א מורא'דיגן חידוש אז א תענית חלום מעג מען פאסטן אפילו אום שבת, איז במילא איז דאך דאס אזא זאך ווי מען פאסט אום שבת, יעצט פארוואס די אנדערע תענית ציבור'ס פאסט מען נישט אום שבת, זאגט ער ווייל חלום מוז מען פאסטן בו ביום. פארוואס? ווייל ס'איז גוט דאס פאסטן אז ס'זאל מבטל זיין די גזירה. זאגט ער יעצט אלע אנדערע תעניתים קען מען דאך גיין א טאג שפעטער פאסטן, אבער עשרה בטבת אז ס'שטייט בעצם היום הזה זאגט דער אייבערשטער העי דאס איז תלוי אין דעם טאג ממילא קען מען עס נישט מדחה זיין אויף אן אנדערן טאג. יעצט מ'קען נאך צולייגן א קליינעם געדאנק אויף דעם אבודרהם, אלע תעניתים שטייט נישט א טאג שטייט נאר צום הרביעי וצום החמישי שטייט נישט וועלכן טאג. יעצט די רבנים האבן מחייב געווען דעם טאג ווען מען דארף פאסטן, עשרה בטבת שטייט ארויס בחודש העשירי בעשור לחודש, ממילא קענסטו דיך מיט דעם נישט ארומשפילן, איז ווען ס'וואלט זיך געפאלן אום שבת וואלט מען געמוזט פאסטן אום שבת, יעצט ווער ס'איז זיך נוהג צו טרינקען יעדן טאג ווען ער שטייט אויף ער טרינקט א קאווע צו וואס, דער דארף זיך נישט אויסנעמען אויפן טרינקען, ער מעג לכתחילה טרינקען יעצט אויכעט, אזוי זאגט קלאר דער משנה ברירה אין סעיף קטן ו' אין שלחן ערוך סימן תקס"ד אין סעיף א'. יעצט, פארוואס לייג איך יעצט צו דעם וויכטיגן שיעור? ווייל איך האב פשוט נישט געזאגט וועגן עשרה בטבת די רולס אוו די האוז. די רולס אוו די האוז איז אזוי, א פרוי וואס איז שוואנגער אדער אפילו זי איז נאר א ספק שוואנגער זאל נישט פאסטן. אויב זי פאסט און זי פארלירט דאס קינד, זי האט א הפלה, א מיסקערידזש, איז א רציחה אזוי ווי זי האט געהארגעט א נפש. נפש. און א פרוי וואס זי געט צו זייגן טאר נישט פאסטן, קודם האט זי נישט קיין כח, און נאכדעם ס'קען זיין זי וועט האבן ווייניגער מילך, דאס איז נמנו וגמרו אז אזוי איז עס. יעצט די שאלה איז מענטשן וואס האבן מיחושלעך, די מיחושלעך ווענדט זיך שוין וואס די דאקטער זאגט, מ'דארף פרעגן דעם דאקטער. דאקטער, און אויב די דאקטער זאגט אז מען טאר נישט פאסטן זאל מען פרעגן א רב און זאגן אז די דאקטער האט מיר אזוי געזאגט וועט די רב אויכעט זאגן אזוי און טאמער די דאקטער זאגט אז מען זאל נישט פאסטן און די רב זאגט מען זאל יא פאסטן פרעג א צווייטן רב דאמפ דעם רב יעצט באמת זאג איך דאס פאר יעדן תענית פאר דעם תענית איז נישט אויסגעקומען אז איך זאל פארקוקן אז ס'קומט שוין עשרה בטבת און א רב קאלט מיך אפ ער זאגט מיר ר' נחום איר זענט א רוצח פרעג וואס האב איך שוין יעצט געטון? זאגט ער יעדעס מאל זענט איר מעורר פארדעם, יעצט אונז זעמער רבנים און ס'איז דא אזאלכע שקצים אזוי ווי, כ'האב נישט געזאגט קיין נעמען נאר איך זאג ענק אזוי ווי דוד ראזענבערג מיט אנדערע זענען דזשיניוסעס און זיי קריגן זיך, דוד ראזענבערג האט דעם חזקל רויטן באגראבן, חזקל רויט איז דאך דער שר הטבחים, דאס איז געווען די צוויי חלומות וואס פרעה האט געזען, ער האט געזען ווי זיי שלינגען איין איינס דעם אנדערן, ער האט געזען די ווייץ דאס איז דוד מיט די מצה בעקערי און ער האט געזען חזקל רויט מיט די פליישן. אין דעם זיך ארומגעריסן אלע יארן אז חזקאל רויט האט געזאגט איך בין א מורה הוראה און איך פארשטיי אזוי, געקומען דוד ראזענבערג האט אים באשמוצט פאר גארנישט, אזוי אויפן סאטמארער נוסח דיפעימער, איז אמאל פלעגן די רבנים מורא האבן צו פסק'ענען פאר שוואנגער פרויען און פאר פרויען וואס זיי געבן צו זייגן ווייל יענער רב האט אזוי געפסק'נט דער לויפט צום צווייטן רב און דער רב קאלט אים אפ דו שייגעץ דו וואו שטייט בלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבל קיצור דא א רב וואס ער זאגט פאר יעדע פרוי איר זענט שוואנגער פאסט נישט איר זענט א זייגן פאסט נישט קראנק, וואס זאגט די דאקטער? זאגט ער איר קענט עסן. איינמאל קאלט אים אפ איינער פון די שקצים, פון די טעראריזירערס פון די רבנים, כ'האב אים געזאגט די רבנים האבן נישט קיין מיינונג, און וויאזוי די טעראריזירער אפאראט ארבעט אזוי שפילן זיי, זאגט ער פארן רב וואו שטייט עס אז מיין פרוי מעג עסן? זאגט ער כ'ווייס נישט, נחום ראזענבערג האט א האטליין ער האט אזוי געפסקנט. שוין, ענד אוו קאנווערסעישאן, האסט שוין נישט וואס צו גיין ווייטער. ווייל מיך העט ער נישט קאלן ווייל איך העל אים צוריק טעראריזירן. זאגט מיר דער רב דו ביסט א רוצח, יעדע פרוי וואס מ'וועט פאר איר מורא האבן צו פסק'ענען זאל עסן ווייל זי איז מעוברת און מינקת, זאלסטו וויסן ביסטו א רוצח. האב איך געזאגט איך גיי עס נאך ארויפלייגן היינט מוצאי שבת. עניוועי, אין בעלז פלעגט מען זאגן אז מ'האט, און שטייט אין שלחן ערוך אז מ'האט אויגן ווייטאג דעמאלטס דארף מען נישט פאסטן. פלעגט מען דורך גיין צום בעלזער רב און יעדער האט זיך מזכיר געווען און געפרעגט, מ'האט געזען ער האט ברילן האט מען געזאגט שוין דו קענסט עסן, כ'מיין נישט אוועק צו מאכן אז מ'האט ברילן מעג מען גיין עסן, איך זאג נאר סתם אזוי איז עס געווען. אמאל א פרוי געפרעגט דעם בעלזער רב צו זי דארף פאסטן, האט ער זי געפרעגט ביסטו א מעוברת? ניין. ביסטו א מינקת? ניין. זי איז נישט א זייגערין און נישט זי איז שוואנגער. זאגט ער, נו אויב אזוי ביסטו דאך סתם א קראנקע, ווייל א פרוי דארף זיין אדער א שוואנגערע אדער א זייגערין, ביסטו סתם א קראנקע, מעגסטו עסן. ס'איז נאר אלץ געמאכט ווי מ'זאגט במילתא בדיחותא, ווייל די שקצים, די טעראריסטן זאלן נישט טעראריזירן די רבנים. אבער כ'וויל ענק זאגן קלאר, ס'איז נישט געווען גענוג צייט עס ארויפצולייגן און כ'האב אליין נישט געכאפט ווי וויכטיג ס'איז אז מ'זאל די אלע זאכן ארויפלייגן. יעצט ס'איז דא אין אור שמח אין פרק ה פון תענית הלכה ו' איז דא א שיינע זאך ס'ברענגט א ראיה צום אבודרהם, די גמרא זאגט אין מסכת עירובין דף מ' עמוד ב', די גמרא זאגט בר בי רב דיתיב בתעניתא א גרויסע תלמיד חכם וואס ער זיצט און און פאסט במעלי שבת ערב שבת מהו לאשלומי צו מוז ער עס משלים זיין ער האט זיך גענומען צו פאסטן ערב שבת ערב שבת טאר מען דאך נישט אריין גיין שבת ווען מ'איז הונגעריג צו מוז ער עס משלים זיין אן אנדערן פרעגט דער אור שמח, פארוואס פרעגט נישט די גמרא א תענית ציבור שחל בערב שבת? וואס עפעס אויף בר בי רב? זאגט ער, לויט דעם אבודרהם, זאגט דער אור שמח, איז זייער גוט, ס'איז גארנישט שווער, פארוואס אלע ד' צומות קען דאך נישט געפאלן ערב שבת, איינציגע וואס קען געפאלן איז עשרה בטבת, און עשרה בטבת וואלט דאך דוחה געווען שבת אויכעט, בין איך דאך זיכער אז מ'מוז משלים זיין דעם תענית ווען ס'געפאלט זיך ערב שבת, ממילא מוז די גמרא פרעגן בר בי רב דיתיב בתענית. זאגט דער אור שמח מורא'דיגע ווערטער, פון דא האט דער אבודרהם גענומען זיין דין. א מורא'דיגער אבודרהם און א מורא'דיגער אור שמח. יעצט מען מעג אראפשלינגען די שפייעכץ, אזוי זאגט די משנה ברורה סוף סימן תקס"ז. כ'דענק אמאל איז פאפא רב געווען יום כיפור זייער פארקילט און ער האט געהאט העווי שליים האט ער אויסגעשפיגן יעדעס מאל. מיט יארן צוריק, דער אלטער פאפא רב דער ויחי יוסף.

ער דארף נישט מאכן אזוי אזוי ווי ביי יום כיפור, כאטשיג ס'איז אזוי הארב ווי יום כיפור, אזוי זאגט קלאר דער ערוך השולחן, סימן תקנ"ד, סעיף ז, און ער מעג שוין עסן אינדערפרי וויבאלד ער גייט נישט פאסטן און ער טאר נישט פאסטן, כאטשיג ער קען ווארטן א שעה צוויי דריי, מען איז נישט מחויב אזוי ווי ביי יום כיפור אז מען זאל מאכן שעות. אזוי זאגט קלאר דער אבני נזר אין סימן תוו ק מ, ווען איינער האט בטעות געגעסן און ער האט פארגעסן, איז ער מחיוב משלים צו זיין דעם תענית ביז ביינאכט, אזוי זאגט דער מטה אפרים אין סימן תוו ריש ב סעיף כ ג, און ער דארף נישט פאסטן אן אנדערן טאג שטאטס דעם תענית, נאר ער דארף אויסלייזן דעם תענית מיט געלט פאר א כפרה, אזוי זאגט די משנה ברורה אין סימן תוו ק מ ט סעיף קטן ג און אין סימן תוו ק ס ח סעיף קטן ח, דארף אויך געבן צדקה פאר אן ארעמאן ווייל. איז מורא'דיג וויכטיג און ממילא דאס מיעוט חלבו ודמו דאס געט ער אוועק פארן ארעמאן ער קען דאך נישט געבן זיין חלב מיט זיין דם געט ער אוועק די געלט וואס האט אים געקאסט צו עסן יעצט דער של"ה הקדוש זאגט אז אין אותיות תענית איז תת עני איז אז געבן פאר אן ארעמאן איך וויל אויכעט זאגן פארן עולם אז דער וואס ער טאר נישט פאסטן און ער פאסט איז א רוצח. און ער ווערט א בורדען פאר די פעמילי, ער כאפט א סטראוק, ער כאפט אן אנדערע מין קראנקהייט, און נאכדעם מוז אים יעדער באדינען, און די קינדער האבן נישט קיין געהעריגע וועג וויאזוי זיי קענען דאווענען ערליך און לערנען מיט אלעם, און דאס טאר מען נישט טון, ביקאויז דו קענסט נישט זיין א פרומער אויף יענעמ'ס חשבון. שוין, האטס אלע א פרייליכע וואך און א גרינגען תענית, און זייטס אלע געזונט, און לאמיר האפן אז די טעג וועלן נתהפך ווערן צו ימי שמחה וששון.